ברוך השם מסכת כתובות דף סמך ו' עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט תנו רבנן, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, א מעשה איז געווען מיט רבי יוחנן בן זכאי. שהיה רוכב על החמור, ער האט געריטן אויף א אייזל, והיה יוצא מירושלים, ער האט ארויסגעריטן פון ירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו, זיינע תלמידים זענען געגאנגען נאך אים, נאך רבי יוחנן בן זכאי.

נתעטפה בשערה, האט זיך צוגעדעקט מיט אירע האר, ועמדה לפניו, זי איז געשטאנען פאר אים, אמרה לו, זי האט געזאגט צו אים, רבי, פרנסני, שפייז מיר. אמר לה, האט רבי יוחנן בן זכאי איר געפרעגט, בתי, מיין טאכטער, מי את, ווער ביסטו? אמרה לו, האט זי געזאגט צו אים, בת נקדימון בן גוריון אני, איך בין די טאכטער פון נקדימון בן גוריון. אמר לה, האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט צו איר, בתי, מיין טאכטער, ממון של בית אביך היכן הלך, וואו איז אוועקגעגאנגען די געלט פון דיין טאטן, דיין טאטע איז דאך געווען זייער רייך האט אויך דיר געגעבן א גרויסן נדן. אמרה לו, האט זי געזאגט צו אים, רבי, לא כדין, איז דען נישט אזוי מתלין מתלא, גיט מען א משל בירושלים אין ירושלים? מלח ממון, דו ווילסט זאלצן די געלט, דו ווילסט די געלט זאל זיך האלטן א גרויסע א לאנגע צייט, חסר, מאך אביסל פעלן, גיב אביסל אוועק צדקה, און דאס פעלן וועט מאכן אז די געלט זאל זיך האלטן מיט ביי דיר, ואמרי לה, און אנדערע זאגן, חסד. מען דארף טון מיט די געלט חסד, דאס הייסט די געלט וועט נישט פעלן, מען מאכט מיט די געלט גמילות חסד, מען לייט אנדערע א טייל פון די געלט, און ביי מיין טאטנ'ס הויז האט מען נישט געטון צדקה ווי עס דארף צו זיין, דאס האט געברענגט אז די געלט איז געווארן פארלוירן. האט רבן יוחנן בן זכאי איר געפרעגט, ושל בית חמיך היכן הוא? די געלט פון דיין שווער וואס דיין מאן האט געהאט, ווי איז די געלט? אמרה לו, האט זי געזאגט צו אים, בא זה ואיבד את זה, די געלט פון מיין טאטן האט געמאכט פארלירן די געלט פון מיין שווער, ווייל ס'האט זיך אויסגעמישט צוזאמען, און די געלט פון מיין טאטן איז נישט געווען אזוין געלט וואס פון דעם זאל קענען זיין הצלחה.

ווען איך האב זיך געחתמעט אויף דער כתובה פון דער, והייתי קורא בה, האב איך געליינט אין איר כתובה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה. אלף אלפים, טויזנט טויזנטער, א מיליאן, דינרי זהב, גאלדענע דינרים, האט זי אריינגעברענגט מבית אביה, פון איר פאטער'ס הויז. דער נדן וואס איר טאטע האט געגעבן, חוץ משל חמיה, א חוץ דעם האט דער חתן נאך מוסיף געווען, בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר, רבי יוחנן בן זכאי האט געוויינט און האט געזאגט, אשריכם ישראל, איר אידן זענט גליקליך, בזמן שעושים רצונו של מקום, דעמאלט ווען איר טוט דעם ווילן פון אייבערשטן, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, קאן קיינער אין אייך נישט געוועלטיגן, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, דעמאלט ווען איר טוט נישט דעם ווילן פון אייבערשטן, מוסרן, טוט זיי דער אייבערשטער איבערגעבן ביד אומה שפלה. אונטער א נידריגע אומה, ולא ביד אומה שפלה, נישט בלויז אונטער די האנט פון אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה, נאר אונטער די בהמות פון אומה שפלה, די אראבער ווערן אנגערופן אומה שפלה. פרעגט די גמרא, ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה, דו זאגסט אז נקדימון בן גוריון האט נישט געמאכט צדקה, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט, אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, די חכמים האבן דערציילט אויף נקדימון בן גוריון, כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון זיין הויז צום בית המדרש, כלי מילת, זיידענע קארפעטס, היו מציעין תחתיו, האט מען אויסגעשפרייט אונטער זיינע פיס אז ער זאל אויף דעם גיין. נאכדעם ווי ער איז דורכגעגאנגען ובאין עניים, געקומען די ארעמע לייט, ומקפלין אותן, זיי האבן עס צוזאמענגענומען מאחריו, נאך איהם, זעהט ער אז די ארעמע לייט האבן געהאט פון איהם אסאך, זאגט די גמרא, איבעית אימא דו ווילסט זיך דאס זאגן לכבודו הוא דעבד, ער האט דאס געטון לכבודו, כאטש אין אמת'ן ווערט דאך דערמאנט ביי צדקה אפילו ווען איינער פארלירט א דינאר און אן ארעמאן געפינט עס און ער דערשפייזט זיך מיט דעם איז עס אויכעט צדקה. אבער מען דארף זאגן לכבודו איז ערגער, אדער לכבודו איז אויך א מצוה, נאר די טייטש איז, ס'האט דעמאלט נישט אין זיך די סגולה וואס מיר האבן פריער געזאגט, מלח ממון חסר, אז ס'זאל זאלצן ס'זאל האבן א קיום, דאס וועט פון דעם פעלן, כ'בין היינט געווען אויף א ברית האב איך געהערט א ווארט, מען ווינטשט כשם שנכנס לברית אזוי זאל ער אריין גיין לחופה ולמעשים טובים, וואס ליגט אין דער ברכה? זיכער איז דאך שוין אריינגעגאנגען אין לברית, נאר דער טייטש איז אזוי, אזוי ווי די קינד איז אריינגעגאנגען אין לברית האט דאך די קינד נישט געהאט קיין שום פניות, נישט קיין כבוד, נישט קיין אנדערע זאכן, אזוי ווינטשט מען אז לחופה ולמעשים טובים זאל עס אויכעט זיין אן זייטיגע פניות, נאר די גאנצע כוונה זאל זיין צו טון דעם רצון פון אייבערשטן. איז דא אויב לכבודו הוא דעבד האט עס געפעלט אין דער מצוה ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן כדבעי ליה למיעבד לא עבד אזוי ווי ער האט געדארפן טון האט ער נישט געטון לגבי זיין רייכקייט איז נישט געוועזן גענוג וואס די ארעמעלייט האבן געהאט זיינע קארפעטס כדאמרי אינשי ווי מענטשן זאגן לפום גמלא לויט די שטארקייט, לויט דעם כח פון דעם קעמל, שיחנא, טוט מען אזוי פיל ארויפלייגן משא. לגבי זיין רייכטום איז דאס נישט גענוג צדקה. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רב אלעזר בר רב צדוק, רב אלעזר בר רב צדוק האט דערציילט, אראה בנחמה ער האט געשוואוירן איך זאל אזוי זען די טרייסט פון ירושלים אם לא ראיתיה אויב איך האב איר נישט געזען, די טאכטער פון נקדימון בן גוריון שהיתה מלקטת שעורים, זי האט געקליבן גערשטן מבין טלפי סוסים בעכו פון צווישן די פוס די קלאען פון די פערד אין עכו קראתי עליה מקרא זה האב איך געליינט אויף איר דעם פסוק אם לא תדעי לך היפה בנשים, אויב דו כנסת ישראל דו די שיינע פון די נשים אז דו גיסט נישט די הארץ צו היטן די תורה, צאי לך בעקבי הצאן, איז דער סוף וועט זיין וועסטו ארויסגיין אין די טריט פון די שאף, ורעי את גדיותייך און פאשן דיינע ציגן אל תקרי זאלסט נישט ליינען גדיותייך אלא גוויותייך, דו וועסט דארפן זוכן דארטן שפייז. רש י. אמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן, האט רב שמן בר אבא געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, הכניסה לו זהב, אז זי האט אריינגעברענגט דעם מאן נדן שטיקער גאלד, שמין אותו טוט מען דאס אפשאצן והרי הוא כשוויו און ס'איז וויפיל מען דארף, ער דארף שרייבן אין כתובה וויפיל די ווערט פון דעם איז. פריער אין די משנה, דף ס ו עמוד א', האט מען דאך געהאט. צוויי דינים, אמאל דארף מען שרייבן מער אווי זי ברענגט אריין, אויב זי האט אריינגעברענגט נדן אלף זוז דארף מען שרייבן אלף מיט חמש מאות, ווייל פון די געלט ווי מאכט מען ביזנעס איז עס ביי אים ווערט פופצן הונדערט, דאס הייסט, מען שרייבט א העלפט מערער, און א צווייטן דין האט מען געלערנט אז אויב זי האט אריינגעברענגט מלבושים וואס מען האט עס אפגעשאצט טויזנט, דארף מען שרייבן אין כתובה נאר אכט הונדערט, ווייל אז מען שאצט עס אפ ביי בית חתנות איז לכבודה של כלה, טוט מען דאס שטענדיג אפשאצן א פיפט חלק מער, אז מען זאגט ס'איז ווערט טויזנט איז עס נאר ווערט אכט הונדערט. שטייט דא אויך אז רבי יוחנן זאגט ווען זי ברענגט אריין שטיקער גאלד, שמין אותו טוט מען דאס אפשאצן והרי הוא כשוויו. ס'איז אזוי ווי די ווערט, דאס הייסט ער דארף נישט מוסיף זיין קיין דריטל, און ער דארף נישט מאכן ווינציגער א פיפטל. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט הזהב הרי הוא ככלים, גאלד האט דעם דין ווי כלים, ס'הייסט שטיקער גאלד האט דעם זעלבן דין ווי כלים,

ווייל מען נוצט זיך מיט זיי אין זילבערנע כלים, ווענס די ווערט פון דעם איז טויזענט, טוט ער דאך זיך נעמען אויף דעם א חומש, א פיפט חלק ווינציגער, איז די זעלבע זאך ביי גאלד ס'איז אויך אזוי. וואס האט רבי יוחנן פריער געזאגט, אז הכניסה לו זהב שמין אותו והרי הוא כשוויו, זאגט די גמרא לא ניין די טייטש איז דא אנדערש ככלים של זהב דלא פחתי, אז שטיקע גאלד האט דעם זעלבן דין ווי כלים פון גאלד וואס מען דארף ניט אריינשרייבן מינצן. פרעגט די גמרא אם כן אויב אזוי אז דא מיינט מען ככלים, ככלים של זהב, ככליו מיבעי ליה דארף דאך שטיין ווי ככליו, ווייל מ'רעדט דאך דארט פון גאלד, שטייט דאך אז זהב, הרי הוא ככליו. ועוד, נאך איך דארף פרעגן א קשיא, תניא מיר האבן געלערנט, זהב, הרי הוא ככלים, מען ברענגט אריין גאלד, האט זי דעם זעלבן דין ווי זי ברענגט אריין כלים? דינרי זהב אז האט אריינגעברענגט נישט קיין שטיקער גאלד נאר דינרים, געלט, הרי הם ככספים האט עס דעם זעלבן דין ווי געלט, אז אויב ס'איז געוועזן טויזנט דארף ער שרייבן פופצן הונדערט און מער און א דריטל ווייל דאס איז דאך צוגעגרייט אויף צו טון ביזנעס. האבן מיר דא צוויי דינים, א דין פון זהב און א דין פון דינרי זוהר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, במקום שנהגו שלא לפורטן, דא וואו מען פירט זיך אז דאס טוט מען נישט נוצן, צאלן מיט דעם אויף געלט, שמין אותן שאצט מען דאס אפ והרי הן בשוויהן ס'איז זייער ווערט. אילן הזה. רבן שמעון בן גמליאל אהייא, אויף וועלכן גייט ארויף רבן שמעון בן גמליאל? אילימא וועסטו וועלן זאגן אסיפא, ער גייט ארויף אויף דעם דין פון דינרי זהב. מכלל קומט אויס, דער תנא קמא סבר, דער תנא קמא לערנט, אפילו במקום שנהגו שלא לפורטן, אפילו דארטן וואו מען טוט עס נישט נוצן פאר קיין מטבעות, האט עס אויך דעם זעלבן דין, אז ס'האט דעם דין ווי געלט. הא לא נפקי, מען טוט דאך נישט פאר דעם קויפן, איז דאך דאס נישט גלייך צו, ס'איז דאך נישט צוגעגרייט מען זאל שוין טון מיט דעם ביזנעס, פארוואס זאל האלטן דער תנא קמא אז עס האט דעם זעלבן דין ווי כספים אז זאל מוסיף זיין א שליש? אלא לאו, מוז איך לערנען אז רבן שמעון בן גמליאל גייט ארויף ארישא, והכי קאמר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט אזוי, זהב הרי הוא ככלים, גאלד האט דעם זעלבן דין ווי כלים, מאי כלים, ווי וועלכע כלים האט עס דעם דין? כלים של כסף, ווי כלים פון זילבער. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, הרי הוא כדינרין של זהב, אז שטיקער גאלד האט דעם זעלבן דין ווי דינרין של זהב, במקום שנהגו שלא לפורטן, אויף דעם ארט ווי די דינרי זהב טוט מען נישט אויסגעבן, ממילא איז דאך די דינרי זהב האט דעמאלט נישט דעם דין ווי געלט, נאר ס'האט לויט יעדערן דעם דין ווי שוויו, איז די זעלבע זאך, שטיקער גאלד האט דעם זעלבן דין, אז כשוויו, איז דאך א קשיא, ווייזט דאך אויס אז דער תנא קמא לערנט אז שטיקער גאלד האט דעם דין ווי כלים של כסף וואס זיי ווערן ווינציגער וואס מען נעמט אראפ א חומש, וואס זשע זאגט רבי יוחנן פריער אז הכניסה לו זהב שמין אותו והרי הוא כשוויו. זאגט די גמרא לא, ניין, לעולם אסיפא, דאס וואס שטייט אין די רישא זהב הרי הוא ככלים איז נישט דא קיין מחלוקת, דאס איז די טייטש, זהב האט דעם דין ווי כלים של זהב, שטיקער גאלד האט דעם זעלבן דין ווי כלים, און הרי הוא כשוויו, נאר די מחלוקת איז אויף די סיפא, ודנפקי על ידי הדחק. די דינרי זהב קען מען אויסגעבן נאר בדוחק. ובהא קמיפלגי, די מחלוקת איז אין דער זאך. מר סבר, דער תנא קמא לערנט, כיוון דנפקי, בשעת הדחק, על ידי הדחק, קען מען דאך אויסגעבן די דינרי זהב, משבחינן לה, דארף מען אריינשרייבן א דריט חלק מער. ומר סבר, און רבן שמעון בן גמליאל לערנט כיון דלא נפקי אלא על ידי הדחק ווייל דאס קען מען דאך נאר אויסגעבן על ידי הדחק נישט אלע נעמען דאס אהן פאר געלט לא משבחינן לה, דארף מען נישט שרייבן מערער נאר מען שרייבט די ווערדע. ואיבעית אימא, דו ווילסט איך זאל זאגן א צווייטן תירוץ? פון דא איז נישט קיין קשיא צו רבי יוחנן, די ברייתא קען אויך האלטן אז שטיקער גאלד האבן דעם זעלבן דין ווי כלים פון גאלד, און ממילא דער מאן דארף שרייבן שוויו. כולה רבן שמעון בן גמליאל היא, די גאנצע ברייתא גייט ווי רבי שמעון בן גמליאל, וחסורי מיחסרא, עס פעלט א פאל והכי קתני, מען דארף אזוי לערנען זהב

דארף מען שרייבן א דריט חלק מער, אז ס'איז טויזנט שרייבט מען פופצן הונדערט, קומט אויס א דריט חלק איז איבריג. במה דברים אמורים, במקום שנהגו לפורטן, ווען זאגן מיר דינרי זהב האבן דעם זעלבן דין ווי כספים, אויף די ערטער וואס די דינרי זהב קען מען אויסגעבן. אבל במקום שנהגו שלא לפורטן, דארטן ווי די דינרי זהב זענען נישט יוצא ביציאה, מען קען דאס נישט נוצן פאר קיין געלט, שמין אותן טוט מען עס אפשאצן, והרי הן בשוויהן, דעמאלט איז ער נישט מוסיף נאר מען שרייבט וויפיל די ווערדע פון דעם איז. דברי רבן שמעון בן גמליאל אזוי לערנט רבי שמעון בן גמליאל. שרבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, במקום שנהגו שלא לפורטן, דארטן ווי מען פילט זיך די דינרי זהב גייען נישט ארויס ביציאה, מען קען דאס נישט מאכן מיט דעם קיין ביזנעס, שמין אותן טוט מען עס אפשאצן, והרי הן בשוויהן, און דער מאן דארף אויף זיך נעמען די ווערט פון דער זאך. פרעגט די גמרא מכל מקום, די ערשטע קשיא בלייבט דאך שווער, ככליו מיבעי ליה וואס שטייט דארט זהב, הרי הוא ככלים, אויב די דארף דאך שטיין ככליו, בשלמא ווען איך לערן זהב מיינט מען האט דעם זעלבן דין ווי כלים של כסף, פארשטיי איך פארוואס עס שטייט זהב הרי הוא ככלים, אבער דו זאגסט זהב האט דעם זעלבן דין ווי כלים של זהב, דארף שטיין זהב, שטיקער גאלד, האט דעם דין ככליו ווי כלים של זהב. קשיא בלייבט שווער. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דערענטפערן? אין אמת'ן דאס וואס שטייט זהב הרי הוא ככלים מיינט מען ככלים של כסף, איך דארף אראפ נעמען א פיפט חלק, דאך עט נישט זיין קיין קשיא אויף רבי יוחנן, ווייל הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בדהבא פריכא. קליינע שטיקלעך גאלד, זיי טוט מען אראפנעמען א פיפטל, ווייל פון זיי פעלט ווען מען טוט זיך מיט זיי צו נוצן, באנוצן. רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זאגט אז ביי גאלד איז כשוויו, דאס רעדט זיך ביי גרויסע שטיקער גאלד. רב אשי אמר, רב אשי זאגט דעם זעלבן תירוץ ווי דער איבעית אימא, נאר ער זאגט נאך מער, בממלא, דאס וואס שטייט זהב הרי ככלים מיינט מען ככלים של כסף, ער דארף נעמען אויף זיך א פופט חלק ווינציגער, ווייל וועלכע זהב רעדט מען? בממלא דינע דינע שטיקעלעך גאלד.

הרי הן ככספים, אויב די פרוי האט אריינגעברענגט דארט בשמים, האט עס דעם זעלבן דין ווי געלט, ווייל מען קען דאס לייכט פארקויפן און מאכן פון דעם געלט. דארף דער מאן מוסיף זיין אויף די ווערט, צו טויזנט פופצן הונדערט. אמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן, גמלים של ערביא, די קעמלעך פון דעם לאנד ערביא, אשה גובה פרנא מהן, אז די פרוי האט דאס אריינגעברענגט אין איר כתובה און מען שאצט עס אפ וויפיל ס'איז ווערד, און דער מאן דארף מוסיף זיין, די הוספה זאל זיין א דריטל פון דער גאנצער כתובה, דאס הייסט אז עס איז ווערד געווען טויזנט זאל ער שרייבן פופצן הונדערט. אמר רב פפי, האט רב פפי געזאגט, הני תותבי דבי מכסי, דיע מלבושים פון דעם ארט בי מכסי, אשה גובה פרנא מהן, דארטן איז דער עיקר ביזנעס געווען מיט דיע זאכן, קען מען לייכט מאכן פון דעם געלט, ממילא דארף דער מאן מוסיף זיין א דריטל.

איז אז די פרוי האט דאס אריינגעברענגט אין נדן, דאס קען מען זייער לייכט פארקויפן, האט דאס דעם דין אזוי ווי געלט, און מען דארף מוסיף זיין א דריטל. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מריש הוה אמינא, די ערשטע צייט האב איך געזאגט, הני ארנקי דמחוזא, די פולע זעקלעך מיט געלט פון די שטאט מחוזא, אשה גובה, טוט א פרוי איינמאנען פרנא די כתובה מהם פון זיי, רש"י זאגט דא איז אנדערש די טייטש פון פריער, דא אויך גייט ער מיר זאגן אזוי איז דאך דא א דין אז די מטלטלים וואס די יתומים האבן געירשנט איז נישט משועבד צו די כתובה, ווען דער מאן איז געשטארבן און די פרוי גייט איינמאנען די כתובה פון די יתומים, קען זי נאר איינמאנען פון די פעלדער אבער נישט פון מטלטלים. זאגט רבא, איך האב געמיינט אז די זעק מיט געלט פון מחוזא זענען יא משועבד, פארוואס? מאי טעמא, פארוואס די מטלטלים זענען אנדערש, ווייל אסמכתייהו עלייהו, ווייל די פרויען פארלאזן זיך אויף די געלט, ווייל דאס איז אויף דעם ארט פון קרקע, ווייל די מענטשן האבן געטון כסדר ביזנעס, כיון דחזאי אז איך האב אבער געזען דשקלן להו ווען די פרויען טוען דאס נעמען פון די כתובה ונפקן זיי גייען ארויס וכי משכחן ארעא און זיי געפינען נאכהער ערד זבנן בהו ווילן זיי נישט האלטן ביי זיך די געלט וואס זיי קויפן ערד אמינא האב איך געטראכט אסמכתייהו אארעא הוא די גאנצע פארלאזונג פון די פרויען איז נישט אויף די געלט, דער עיקר איז ביי זיי די פעלד. תוספות איז בכלל לערנט דא אנדערש פשט אין גמרא, גיט א קוק אין תוספות גמלים של ערביא אשה גובה פרנא מהם, פירוש בקונטרס, רשי טייטשט דאס רווח שליש, אז דער מאן דארף אויף זיך נעמען א דריטל מערער, שהן ככספים, ס'האט דעם זעלבן דין ווי געלט, שמוסיף הבעל שליש, וואס דער מאן טוט צוגעבן א דריטל. וקשה לרבינו תם, פרעגט רבינו תם, דהוה ליה למימר הרי הם ככספים? וואס דארף ער זאגן מיט דעם לשון אשה גובה פרנא מהן? סדארף שטיין הרי הם ככספים כדאמר רבי ינאי. איז לשון גובה ווייזט אויס אז רעדט זיך שוין דעמאלט ווען מען גייט איינמאנען די כתובה. דא אויב ווי רש"י לערנט רעדט מען דאך נישט מען גייט איינמאנען די כתובה, נאר דאס גייט ארויף ווען די פרוי האט עס אריינגעברענגט, וויפיל דער מאן דארף עס מקבל זיין דארף שטיין הרי הם ככספים.

ווייל דאס איז דארטן אויף דעם ארט פון כסף, ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין פעלדער, מען האט געטאן ביזנעס מיט גמלים, און דאס איז געווען די פארזיכערונג, כמו שפירש בקונטרס עצמו, ווי רש"י האט אליין געטייטשט גבי ארנקי דמחוזא.

ס'געפעלט נישט דעם רבינו תם. דאי כקרקע דמי, אויב מיר וועלן זאגן, אונזערע מטלטלים האבן דעם דין ווי קרקע, אויב אזוי יא, כהני דשמעתא, אזוי ווי די וואס ווערט דערמאנט דא אין, ביי אונז אין גמרא, גמלים של ערביא. צו אשלי דקמחוניא, ס'האָט דעם דין ווי קרקע, אם כּן אי מכרם בעל, אויב דער מאַן האָט זי פאַרקויפט נאָך בחייו, תוציא אשתו מיד הלקוחות לאחר מותו, זאָל זי קאָנען מוציא זיין. ווייל לו יצוייר ווען ער פאַרקויפט פעלד, קאָן זי דאָך מוציא זיין מיד הלקוח, און דאָ זאָגסטו דאָך האָט דעם דין ווי קרקע. ואם כן, לדבריהם, לויט זיי נאך, בטלת תקנת השוק. יעדער מענטש האט דאך א כתובה, וועט מען נישט קענען קויפן קיין מטלטלין וואס איז משועבד צו די כסבה? פון אונזער גמרא פון די גמלים של ערביא איז נישט קיין קשיא, אין ערביא וועט מען נישט קויפן קיין גמלים, ווייל מען וועט וויסן ס'איז משועבד צו די כתובה. אבער דא אז זאגן אלע מטלטלין זענען משועבד, דאך בטל תקנת השוק וואס מען האט געזאגט אז מטלטלין זענען נישט משועבד, אלא מחמת תקנת הגאונים גביא מטלטלי דיתמי כמו שכתוב בכתב רב שרירא גאון תוספות זאגט אז דער דין וואס מיר זאגן אז די פרוי נעמט אפ מטלטלי דיתמי דאס איז תקנת הגאונים רש"י. זאגט די משנה, המשיא את בתו סתם, איינער מאכט חתונה זיין טאכטער סתם, לא יפחות לה מחמישים זוז, זאל דער טאטע אינען נישט געבן ווינציגער פון חמישים זוז. פסק להכניסה ערומה. אז דער טאטע האט געזאגט ער וועט איר נישט באקליידן, לא יאמר הבעל זאל נישט זאגן דער מאן כשאכניסנה לביתי נאך דער חופה, אכסנה בכסותי וועל איך איר צודעקן מיט מיינע מלבישים, אלא מכסה ועודה בבית אביה, דער חיוב איר צו באקליידן איז ווען זי איז נאך דא אין הויז פון איר פאטער.

ליגט א חיוב אויפן גבאי צדקה ער זאל לייען, נאר לייען איז ער נישט מחויב לפי כבודו, ער איז מחויב חמישים זוז. רש"י, וכן המשיא את היתומה גייט ארויף דער גבאי צדקה וואס ער מאכט חתונה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, חמשים זוזי פשיטי, די חמשים זוזי וואס ווערט דערמאנט אין דער משנה מיינט מען געלט פון מדינה, וואס זיי זענען א אכט חלק פון די געלט פון צורי, די מטבעות פון צורי זענען געווען אכט מאל אזוי פיל די ווערד ווי אין מדינה, און דא מיינט מען די קלענערע, ממאי פון וואנען ווייס איך, מדקתני סיפא שטייט אין דער סיפא אם יש בכיס, אויב ס'איז דא געלט אין דער בייטל אין דער קאסע פון צדקה, מפרנסין אותה, זאל מען איר שפייזן לפי כבודה, לויט איר כבוד. ואמרינן מאי כיס, מיר זאגן וואס מיינט מען כיס, אמר רחבה ארנקי של צדקה. די קאסע פון צדקה, ואי סלקא דעתך חמישים זוז ממש, און אויב דו וועסט זאגן אז דאס וואס שטייט מ'גיט חמישים מיינט מען חמישים זוז ממש צורי געלט וואס איז אכט מאל אזויפיל, זענען דאך די חמישים פון מדינה, אויב מ'גיט צורי זוז פיר הונדערט. אם יש בכיס כמה יהבינן לה, אזוי גיט מען פיר הונדערט מדינה זוז, און אזוי וויפיל גיט מען? אלא שמע מינה חמישים זוזי פשיטי, די פופציג מיינט מען די קלענערע מטבעות, די מטבעות וואס זיי גייען ארויס אין מדינה, און אז ס'איז דא אין כיס, אין ארנקי של צדקה גיט מען מער.

מפני שהאיש דרכו לחזור על הפתחים, דער איש דער מאן איז זיין סדר ער זאל גיין בעטן נדבה אין די הייזער ביי די טירן, ואין אישה דרכה לחזור, אבער די פרוי'ס סדר איז נישט אזוי, איז דאך פאר איר א בושה דאס וואס זי דארף בעטן צדקה. יתום ויתומה שבאו לינשא,

משיאין את היתומה, פריער מאכט מען חתונה די יתומה, ואחר כך משיאין את היתום, נאכדעם דארף מען די גבאי צדקה געבן די צורך פון דעם יתום, מפני שבושתה של אישה מרובה משל איש, די בזיון פון א פרוי וואס זי דארף אנקומען צו מענטשן איז מער פון דעם בזיון וואס א מאן האט. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, יתום שבא לישא, א יתום קומט חתונה האבן, שוכרין לו בית, דינגט מען פאר אים א הויז, ומציעין לו מיטה, מען טוט אויסשפרייטן, צוגרייטן פאר אים א בעט, וכל כלי תשמישו, אלע כלים וואס מען דארף האבן זיך באנוצן, ואחר כך משיאין לו אישה, נאכדעם, גיטן מאכט מען די חתונה. שנאמר שטייט אין פסוק די מחסורו אשר יחסר לו, די מחסורו זה הבית מען זאל אים געבן א הויז, אשר יחסר זה מיטה ושולחן, לו זה אישה, ווי זעען מיר אז לו מיינט מען א פרוי, וכן הוא אומר אזוי שטייט אין פסוק אעשה לו עזר כנגדו. כ'וועל מאכן א הילף וואס זאל שטיין קעגן אים צו העלפן. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ביי צדקה די מחסורו. דו ביסט מחויב אים צו געבן וואס עס פעלט אים. אתה מצווה עליו לפרנסו, עס ליגט אויף דיר א חיוב זאלסט אים שפייזן. ואי אתה מצווה עליו לעשרו, ביסט נישט מחויב אים צו געבן אסאך אז זאל ווערן רייך, אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב עליו, אפילו א פערד צו רייטן אויף דעם, ועבד לרוץ לפניו, און א קנעכט זאל לויפן פאר אים, אויב דער ארעמאן איז געוועזן פריער איינגעוואוינט, ער איז נישט געגאנגען צו פוס, נאר איז געריטן אויף א פערד, און נאך חוץ דעם איז געווען א עבד וואס איז געלאפן פאר אים, איז שפעטער ווען ער ווערט ארעם זאל ער אויך האבן די זעלבע זאך וואס איז געווען איינגעוואוינט פריער. אמרו עליו על הלל הזקן, מען האט דערציילט אויף הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד, ער האט גענומען צו א ארעמאן פון א משפחה, פון א פיינע משפחה, האט ער גענומען פאר אים סוס לרכוב עליו, א פערד ער זאל רייטן אויף אים, ועבד לרוץ לפניו, און א קנעכט זאל לויפן פאר אים. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, איין מאל האט ער נישט געפונען צו דינגען א מענטש זאל לויפן פאר אים. ורץ לפניו איז הלל הזקן געלאפן פאר דעם ארעמאן שלושה מיל, דריי מייל. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט מעשה באנשי גליל העליון, די מעשה איז געווען ביי די מענטשן פון גליל העליון, ארץ ישראל איז דאך איינגעטיילט פארשידענע טיילן, יהודה, גליל, אין גליל אליין איז דא עליון, די אויבערשטע חלק פון גליל.

אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט ליטרא בשר משל עופות, א פונט פלייש פון עופות וואס דאס איז טייער האט מען פאר אים געקויפט ווייל ער איז געווען פריער איינגעוואוינט צו עסן פלייש פון עופות, ואיבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן בליטרא מיט א פונט בשר ממש, די פלייש איז געווען זייער טייער. האט מען געדארפן האבן באצאלן פאר די פלייש א פונט געלט, בליטרא בשר, ממש פאר דעם ליטער פלייש האט מען געדארפן געבן ממש א ליטער געלט. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, התם כפר קטן היה, דארט איז געווען א קליינע דארף, און מ'האט נישט געקאנט אויפעסן יעדן טאג א בהמה, דאך האט מען גע'שחט'ן צוליב דעם ארעמאן יעדן טאג א בהמה, ובכל יום יעדן טאג הוה מפסדי חיותא, האט מען געהאט שאדן א בהמה אמטולתיה וועגן אים, דאס איז דער חידוש. רש י, ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה, איינער איז געקומען צו רבי נחמיה אן ארעמאן וואס האט געבעטן מען זאל אים שפייזן, אמר ליה, האט אים רבי נחמיה געפרעגט במה אתה סועד, וואס ביסטו געוואוינט צו עסן? אמר ליה האט א מענטש געזאגט בבשר שמן, פעטע פלייש, ויין ישן, אלטע וויין, האט רבי נחמיה אים געזאגט, רצונך שתגלגל עמי בעדשים, ווילסט קאנסט עסן מיט מיר דאס וואס איך עס, ארבעס, גלגל עמו בעדשים האט ער געגעסן מיט אים ארבעס ומת און דער מענטש איז געשטארבן. אמר האט רבי נחמיה געזאגט אוי לו לזה וויי איז צו דעם מענטש שהרגו נחמיה וואס נחמיה האט אים געהארגעט. פרעגט די גמרא אדרבה אוי לו לנחמיה, וויי איז צו נחמיה, שהרגו לזה מיבעי ליה, נחמיה האט דאך גורם געווען זיין מיתה, אלא זאגט די גמרא, איהו הוא ער איז דאך אליין שולדיג, דלא איבעי ליה לפנוקי נפשיה כולי האי, ער האט נישט געדארפן זיך אזוי מפנק זיין ער זאל נאר עסן בשר שמן און יין ישן,

ויין ישן און אלטע וויין. אמר ליה, האט רבא געזאגט צו אים, ולא חיישת לדוחקא דציבורא, דו רעכנסט זיך נישט מיט דעם וואס דער ציבור איז ארעם אז מיר דארפן קויפן כסדר פאר דיר תרנגולת פטומה, א פעטע טשיקן און אלטע וויין. אמר ליה האט דער ארימאן געזאגט צו רבא'ן, אטו מדידהו קאכילנא איך עס דען עפעס זייערס? מדרחמנא קאכילנא איך עס דעם אייבערשטנ'ס א זאך? מיין חלק גיט דער אייבערשטער צו זיי אין האנט, אבער עס איז מיין זאך, איך עס פון אייבערשטן. דתנינא מיר האבן געלערנט עיני כל, די אויגן פון יעדן איינעם אליך ישברו טוען האפן צו דיר, ואתה נותן להם את אוכלם, און דו גיסט זיי זייער עסן, בעיתו, אין זיין צייט. בעיתם לא נאמר, שטייט נישט בעיתם, ווי דער פסוק רעדט זיך דאך בלשון רבים, עיני ישברו. פארוואס שטייט בעיתו א לשון יחיד? מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען שכל אחד ואחד, יעדער איינער נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעיתו, גיט דער אייבישטער זיין פרנסה אין זיין צייט, און יעדער איינער האט דאס וואס ער דארף, און אז איך דארף יין ישן און תרנגולת פטומה וועל איך עס האבן, אדהכי ווען רבא רעדט אזוי מיט דעם מענטש, אתא אחתיה דרבא, איז געקומען צו פארן רבא'ס שוועסטער דלא חזיא ליה תליסר שני וואס האט אים נישט געזען דרייצן יאר, ואתיא ליה זי האט אים געברענגט תרנגולת פטומה, א פעטע טשיקן, ויין ישן, און אלטער וויין, אמר האט רבא געזאגט מאי דקמא, וואס איז דא יעצט פאר מיר? איך בין דאך קיינמאל נישט געווען געוואוינט זי זאל קומען, דרייצן יאר איז זי נישט געקומען, און דא איז זי געקומען, און זי ברענגט תרנגולת, און זי ברענגט יין ישן, דער מענטש איז דאך גערעכט. אמר ליה, נעניתי לך, כ'האב צופיל גערעדט מיט דיר, קום אכול, שטיי אויף און עס. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, אין לו, דער מענטש האט נישט פון וואנען צו קויפן עסן, ואינו רוצה להתפרנס, ער וויל נישט ווערן געשפייזט פון צדקה, נותנים לו לשום הלוואה, גיט מען אים אלס הלוואה, וחוזרין ונותנים לו לשם מתנה, נאכהער גיט מען דאס לשם מתנה. דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, נותנים לו לשם מתנה, מען גיט עס אים אוועק פאר א מתנה, וחוזרין ונותנים לו לשם הלוואה, נאכהער גיט מען דאס אים לשם הלוואה. פרעגט די גמרא לשם מתנה, מען גיט אים פאר א מתנה, הא לא שקיל, דו זאגסט דאך ס'איז אזא מענטש וואס אינו רוצה, ער וויל נישט ווערן געשפייזט פון דעם ציבור. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מ'מיינט, די חכמים מיינען אזוי, לפתוח לו לשום מתנה, איך דארף אים זאגן אין אנפאנג איך וויל עס געבן לשם מתנה, ער וויל נישט גיב איך אים לשם הלוואה, דער תנא קמא רבי מאיר לערנט אז גלייך גיב איך לשם הלוואה, און די רבנן זאגן איך זאל טרייען אים געבן לשם מתנה, ער וויל נישט גיב איך אים לשם הלוואה. יש לו ואינו רוצה להתפרנס, ער האט פון וואנעט צו לעבן, ער וויל אבער נישט ווערן געשפייזט פון דעם אייגענעם נאר פון צדקה, דערוויילע הונגערט ער. נותנים לו לשום מתנה, גיבט מען אים פאר א מתנה, וחוזרים ונפרעים ממנו, נאכער טוט מען ביי אים איינמאנען. פרעגט די גמרא. חוזרין ונפרעים הימנו, נאכער וועל איך ביי אים איינמאנען, תו לא שקיל וועט ער זיך שוין מער נישט וועלן נעמען, אפילו איך גיב אים פאר א מתנה, ווייל ער ווייסט דאך מ'עט שפעטער איינמאנען. אמר רב פ, רב פפא, האט רב פפא געזאגט, לאחר מיתה, נאכדעם ווי ער שטארבט, טו איך איינמאנען ביי די יורשים. רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט יש לו, דער מענטש האט פון וואנעט צו לעבן, ואין רוצה להת, ואינו רוצה להתפרנס, ער וויל נישט ווערן געשפייזט פון זיין פארמעגן, אין נזקקים לו, בין איך נישט געבונדן צו אים, זאל ער הונגערן, ער וויל הונגערן זאל ער הונגערן, אין לו, ער האט נישט, ואינו רוצה להתפרנס, ער וויל נישט ווערן געשפייזט פון צדקה, אומרים לו, זאגט מען צו אים, הבא משכון, ברענג א משכון, וטול, וועסטו נעמען הלוואה, כדי שתזוח דעתו עליו, מיט דעם אויך וואס מען הייסט אים ברענגען א משכון, וועט ער טראכטן, ס'איז נישט קיין צדקה, והראיה, מען וויל איך זאל געבן א משכון, וועט ער נעמען אן בושה. רש"י, תנו רבנן, אין פסוק שטייט העבט תעביטנו, העבט, זה, זאלסט לייען געלט, זה שאין לו, דער וואס ער האט נישט, ואינו רוצה להתפרנס, ער וויל נישט ווערן געשפייזט פון צדקה, שנותנים לו לשם הלוואה, גיבט מען אים געלט פאר אן הלוואה, וחוזרים ונותנים לו לשם מתנה, נאכער זאל עס בלייבן ביי אים פאר א מתנה. תעביטנו, זה שיש לו, דער וואס האט יא געלט פון וואס צו ווערן געשפייזט, ואינו רוצה להתפרנס, ער וויל נישט ווערן געשפייזט פון אייגענע געלט, נאר ער וויל פון צדקה, שנותנים לו לשם מתנה, גיב איך אים אוועק לשם מתנה, וחוזרים ונפרעים הימנו, נאכער וועט מען ווערן געצאלט פון זיין פארמעגן לאחר מיתה, נאכדעם ער וועט שטארבן, דברי רבי יהודה, אזוי האלט רבי יהודה, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן. יש לו ואינו רוצה להתפרנס, ער האט אייגענע פארמעגן, ער וויל זיך נישט שפייזן פון די אייגענע געלט, ער וויל זיך ווארפן אויף צדקה און אויב נישט הונגערט ער, אין נזקקים לו, בין איך נישט צוגעבינדן צו די חכמים מיט די זעלבע זאך ווי ר' שמעון האט פריער געזאגט. ואלא מה אני מקיים תעביטנו, א טאפל לשון, דברה תורה כלשון בני אדם, אזוי איז דער סדר פון תורה צו רעדן ווי די מענטשן רעדן. דערציילט די גמרא א מעשה, מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה, מר עוקבא האט געהאט א שכן בשכנות פון אים, דהוה רגיל כל יומא, ער איז געווען איינגעוואוינט יעדן טאג, דשדי ליה, ער האט געווארפן דעם ארעמאן ארבעה זוזי, פיר זוז, זוז זאל מען זאגן פיר דאלאר, בצנורא דדשא, אין דעם לאך ביי דער שוועל האט ער אריינגעווארפן צו אים יעדן טאג פיר זוז, און אזוי איז געגאנגען דער סדר אלעמאל. יום אחד אמר, איין מאל איז, האט געזאגט, געטראכט דער ארעמאן, איזיל איחזי, איך וועל גיין זען מאן קעביד בי ההוא טיבותא, ווער טוט מיר די טובה וואס ער ווארפט מיר אריין יעדן טאג די פיר זוז, ההוא יומא, דעם טאג וואס דער ארעמאן האט געוואלט זעהן ווער דאס איז, נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא איז מר עוקבא'ן געווען שפעט צו גיין צום בית מדרש. אתיא דביתהו בהדיה איז די פרוי געגאנגען מיט אים כיוון דחזיוה. דער ארעמאן אינעווייניג אין שטוב האט געזען דקא מצלי לדשא, אז ער בייגט זיך אריין און ער ווארפט דארט אריין די פיר זוז, נפק בתרייהו, איז דער המן ארויסגעגאנגען נאך זיי, זען ווער דאס איז, רהוט מקמיה.

און די פרוי אין דעם הייסן אויוון איז נישט געווען הייס, אמרה ליה דביתהו, האט געזאגט די פרוי צו מר עוקבא'ן, שקול כרעיך, נעם דיינע פיס, אותיב אכרעאי, לייג זיי אויף מיינע פיס, וועסט זיך נישט אזוי אפבריען. חלש דעתיה, האט מר עוקבא געהאט חלישות הדעת, וואס אירע פיס בריט נישט און זיינע פיס, ס'בריט אים דער אויוון. אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים, אנא שכיחנא בגויה דביתא, איך בין שטענדיג דא אין שטוב, און די ארעמעלייט טרעפן מיר, איך זאל זיי געבן וואס צו עסן, דעריבער איז מיין זכות גרויס, און נאך א זאך, ומקרבא אהנייתי, און די הנאה פון ארעמעלייט איז נענטער. פון מיר, איך גיב זיי שוין פארטיגע ברויט, פלייש, זאלץ, דו גיסט געלט און זיי דארפן זיך באדערן גיין קויפן די סחורה, דעריבער איז די היץ פון אויוון טוט מיר ניט שאטן, פרעגט די גמרא ומאי כולי האי? וואָס האָבן זיי געדאָרפֿן אַנטלויפֿן און אויף אַזוי ווייט און אַריינגיין אַ קאַלך אויוון? דאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, מר זוטרא בר טוביה האָט געזאָגט פֿאַר רב, ואמרי לה, און אַנדערע זאָגן, אמר רב הונא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא, ואמרי לה, און אַנדערע זאָגן, אמר רב יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם, ס'בעסער צו א מענטש, שימסר עצמו לתוך כבשן האש, ער זאל זיך איבערגעבן, מען זאל אים לאזן זיך אריינווארפן אין א קאלעך אויוון, ואל ילבין פני חברו ברבים, ער זאל ניט פארשעמען זיין חבר ברבים. פרעגט די גמרא מנא לן, פון וואנעט ווייסן מיר אז די חטא, דער זינד פון פארשעמען א חבר ברבים, איז אזוי גרויס אז בעסער מען זאל זיך לאזן אריינווארפן אין א קאלעך אויוון? מתמר, פון תמר, דכתיב, עס שטייט אין פסוק, היא מוצאת, ווען מ'האט איר גענומען צו פארברענען, האט זי נישט געזאגט אז זי שוואנגערט פון יהודה, נאר זי האט געזאגט צו וועמען דאס באלאנגט, פון דעם שוואנגערט זי. זי האט נישט געוואלט זאגן ווער דאס איז, וועט ער מגלה זיין איז גוט, און אויב נישט זאל מען אים פארברענען. דערציילט די גמרא נאך א מעשה מיט מר עוקבא, מר עוקבא, פריער האט מען געהאט די מעשה מיט מר עוקבא וואס ער האט געפלעגט אריינווארפן דעם ארעמאן דורך דער שוועל פיר זוז יעדן טאג, און די מעשה מיט דעם קאלך אויוון. יעצט דערציילט די גמרא א מעשה. מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה, מר עוקבא האט געהאט א ארעמאן אין זיין שכנות, דא זעט מען אין גמרא מר עוקבא איז געווען א רייכער מענטש, און ער האט נישט אויסגעקליבן ער זאל וואוינען דארט וואו עס וואוינען עשירים, נאר ער האט געמאכט, געוואוינט האט ער צווישן ארעמעלייט, במילא וועט ער וויסן וואס די ארעמעלייט פעלט, און אנדערע האט ער געזען דארף מען שפייזן יעדן טאג, און אנדערע האט ער געזען ס'איז בעסער איינמאל א יאר, איז ער האט געהאט א ארעמאן בשיבבותיה אין זיין שכנות, דהוה רגיל לשדורי ליה ער איז געווען געוואוינט אים צו שיקן ארבע מאה זוזי כל מעלי יומא דכיפורא, יעדן ערב יום כיפור האט ער אים געשיקט פיר הונדערט זוז. יומא חד איינמאל שדרינהו ניהליה האט ער געשיקט די געלט ביד בריה דורך די האנט פון זיין זון. אתא דער זון איז צוריקגעקומען אמר ליה ער האט געזאגט טאטע, לא צריך, דער מענטש דארף נישט קיין געלט. אמר האט אים מר עוקבא געפרעגט מאי חזית וואס האסטו געזען אז ער דארף נישט קיין געלט? חזאי איך האב געזען דקא מזלפי ליה יין ישן, מען טוט אויסשפריצן אין שטוב מיט אלטע וויין ס'זאל שמעקן אין שטוב, איז דאך נישט קיין ארעמאן. אמר, האט מר עוקבא געזאגט, מפנק כולי האי, דער מענטש איז אזוי איידל, עייפינהו, האט ער, עייפינהו דער טייטש, ער האט געטאפלט די סומע פון געלט, נישט פיר הונדערט נאר אכט הונדערט, ושדרינהו ניהליה, און ער האט געשיקט צו דעם ארעמאן טאפל, אז ער דארף האבן מער זעט ער דאך, כי קא ניחא נפשיה, מר עוקבא איידער ער איז געשטארבן אמר האט ער געזאגט, אייתו לי חושבנאי דצדקה, ברענגט צו מיר די חשבונות פון צדקה אשכח האט ער געפונען, דהוה כתיב ביה, אז דארט שטייט געשריבן. שבעת אלפי דינרי, זיבן טויזנט דינאר, סיאנקי, אזעלכע דינרים וואס גייען אין דער שטאט סיאנקי, און דיע דינרים זענען געווען זייער זייער חשוב,

קם איז ער אויפגעשטאנען בזבזיה לפלגיה ממוניה האט פונאנדערגעטיילט א העלפט פון זיין געלט צדקה, פרעגט די גמרא היכי עביד הכי ווי האט ער דאס געמעגט טון? אוועקגעבן צדקה א האלבע פארמעגן? והא אמר רב אילעאי, רב אילעאי האט געזאגט באושא התקינו, ווען די סנהדרין זענען געווען אין דער שטאט אושא, האבן זיי געמאכט א תקנה, המבזבז, דער וואס וויל צוטיילן זיין פארמעגן פאר ארעמעלייט, אל יבזבז יותר מחומש, זאל ער נישט צוטיילן מער ווי א פיפטל, טא ווי קומט עס מר עוקבא האט א העלפט פון דעם מעגן פארמעגן פונאנדערגעטיילט? ענטפערט די גמרא, הני מילי, ווען זאגן מיר מען טאר נישט צוטיילן צדקה נאר ביז א פיפטל, מחיים ווען דער מענטש לעבט, שמא ירד מנכסיו, מען קען נישט וויסן וואס וועט זיין, עס קען אמאל זיין אז ער וועט פארלירן זיין פארמעגן און ער וועט דארפן אנקומען צו מענטשן, אבל לאחר מיתה, אז דער מענטש צוטיילט א האלב פארמעגן לאחר מיתה, נאכן שטארבן זאל א העלפט באלאנגען צו צדקה, לית לן בה ארט מיר נישט. ר' אבא הוה צייר זוזי בסודריה, ער האט איינגעוויקלט געלט אין זיין סודר אין דעם שאליק וואס ער האט געטראגן צו דער פאטשיילע, ושדי ליה לאחוריה, און ער האט דאס געווארפן צו דער פלייצע זאל עס זיין, וממצי נפשיה לבי עניי, און ער האט זיך געגאנגען אויף דעם ארט וואס דארט איז דא ארעמעלייט, ומצלי עיניה, און ער האט זיך געבויגן זיינע אויגן צו זען מרמאי, אז קיין שווינדלער זאל נישט קומען נעמען די געלט. וואס איז געווען די מעלה פון ר' אבא'ס צדקה? דער ארעמאן האט געוואוסט פון וועמען ער נעמט געלט, ר' אבא האט נישט געוואוסט ווער עס נעמט עס. ביי מר עוקבא'ן איז געווען די מעלה פארקערט, ער האט געוויסט וועמען ער גיט, אבער דער ארעמאן האט נישט געוויסט פון וועמען ער באקומט. יעדע זאך איז א באזונדערע מדריגה אין צדקה. רש"י.